א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צום נייעם יאר און צו גוט געלט נומבער צוואנציג מיט ר' חיים עקשטיין, א גוטן חיים, א גוטן חיים גדול מרבן שמו. א גוטן ר' פנחס, וואס מאכסטו? א געזונטן ווינטער. א גוטן ווינטער, א ווינטער פון אסאך שפע, אסאך שפע און אסאך געלט און רציח'דיגקייט. סאו ר' חיים, האמיר דא א שאלה, לאמיך קודם זאגן וואס יענעמ'ס שאלה איז, די שווערע, די טעקניקל דאס פון עס, יא? וואס מיינט וויקס אין אימפלייד וואלעטיליטי? וואלעטיליטי? זאג עס גוט נאך.
אימפלייד וואלעטיליטי.
אקעי סאו וויקס אין אימפלייד וואלעטיליטי. סאו פונעם שואל פון די שאלה זעהט אויס אז מ'רעדט פון עפעס א מין מהלך, כ'ווייס נישט, די ווארט איז מהלך, פון אינוועסטן אויפן סטאק מארקעט אויף זייער א סעקיורד וועג. ס'טייטש אז נישט קיין חילוק אין וועלכע דירעקשאן די מארקעט גייט, ער גייט אהין, ער גייט אהער, ארויף אדער אראפ, וועט די מענטש קענען מאכן געלט. כ'מיין חיים, אויב כ'מאך נישט קיין טעות, אז דאס איז א נושא וועגן וואס דו רעדסט אויף דיינע קורסעס. יא?
יא.
כ'מיין אז דאס איז איין פון, סאו כ'ווייס נישט צו ס'איז יושר צו פרעגן די קשיא, כ'מיין מענטשן, מענטשן שרייבן זיך איין אין די קורסעס און ס'איז מער אזא עקסקלוסיוו מצב, אבער אפשר דאך, בכל זאת, כ'מיין די קורס, לאמיר זאגן אזוי, די קורס האט סאך סאך מער אינפארמעישן ווי די. וויקס און אימפלייד וואלעטיליטי. ס'נישט געפערליך, נו. וויפיל גייסט מיר געבן דא א.
לאמיר זעהן וויפיל איך קען דא קאווערן, לאמיר זעהן. אקעי, באט קודם וויל איך איין זאך ריפערן צו וואס פריער געזאגט א סעקיורד וועג פון אינוועסטן.
אקעי.
איך וויל זאל זיין, איך וויל פשוט מאכן זיכער אז קיינער. רעדט זיך נישט יעצט איין אז מ'גייט דא געבן א סעקיורד וועג פון אינוועסטן וואס אויב מ'גייט דאס הערן קען מען ארויסגיין עפעס טון און מ'קען זיין סעקיורד.
טו דאס נישט.
ס'איז זייער זייער וויכטיג צו עס אויסשמועסן ווייל אנפארטשענעטלי זעה איך כסדר מענטשן וואס האבן פארלוירן געלט אין די מארקעט און פארלירן געלט אין די מארקעט און נישט דאס וויל איך זאל זיין די ברוך הבא פאר יעדן תשפ"ג. פון זיך איינרעדן מ'האט געהערט עפעס פון וויקס אימפלייד וואלעטיליטי, ס'איז נאך א טול, לעטס פוט איט דיס וועי, ס'איז נאך א טול, אזוי ווי דו פארשטייסט אז אז קיינער גייט נישט זאגן איך האב א האמער קען איך שוין פיקסן אלע פראבלעמען, אקעי? ס'איז נאך א טול, מ'דארף עס אסאך מאל ארויסנעמען און אויב מ'ווייסט וויאזוי מ'באנוצט זיך מיט עס קענסט קען עס סאלוון געוויסע פראבלעמס.
יא, אקעי, זאגסט א האמער איז געמאכט געווארן פאר אסאך גוטע זאכן אבער למשל נישט צו עפענען א פענסטער. עקזעקטלי, אויסער אויב ס'פעלט אויס צונוצן א האמער צו ארויסראטעווען איינעם ס'זאל זיך נישט מאכן, אבער וואטעווער, ס'איז וויקס ענד אימפלייד וואלעטיליטי איז איינס פון די וויכטיגע טולס וואס איז דא אין די סטאק מארקעט און עספעשעלי אין די אפשענס מארקעט וואס ס'קען זייער אסאך העלפן אין מאכן דעסיזשענס. סאו יא חיים, מ'דארף נישט וויסן וואס אפשענס איז פאר די המשך פון דיין יעצטיגע הסבר, אזוי מיין איך, אבער ווער ס'זאל פארשטיין פונקטליך וואס אפשענס איז, האסטו מסביר געווען אויף גוט געלט נומבער אַכט. אקעי פיין, סאו מען דארף עס וויסן, ס'איז א טול וואס מען דארף אסאך מאל נוצן אין די סטאק מארקעט און אין די אפשענס מארקעט, און בעיסיקלי בעיקר אין די, באמת די עיקר אין די אפשענס מארקעט.
אקעי.
אפשענס אה איז מער ווייניגער א זאך וואס ווען א מענטש טוט אין אפשענס איז עס בעיסד אויף א געוויסע אנדערסטענדינג וואס ס'גייט געשען מיט א סטאק גאואינג פארווערד, דאון דע ראוד. סאו.
כ'האב נישט פארשטאנען.
ווען איינער קויפט א אפשן אדער פארקויפט א אפשן, בעסיקלי וואס ער זאגט איז אז ער האלט אז ביז דעמאלטס און דעמאלטס גייט געשען דאס און דאס מיט די סטאק, צו ס'גייט ארויפגיין צו ס'גייט אראפגיין צו ס'גייט גיין סיידוועיס.
אקעי, דאס איז נישט אבער מיט יעדע סטאק אזוי? לאו דווקא, ווייל ווען דו גייסט סתם אזוי אויף סטאקס, דו זאגסט ווען דו קויפסט א סטאק אז דו האלטסט אז ס'גייט ארויפגיין. יא.
דאס איז זייער א, דו גייסט נאר מאכן געלט אויב ס'גייט ארויפגיין, און אויב ס'גייט נישט ארויפגיין און ס'גייט נישט אראפגיין, עסטו סך הכל נישט דערלייגן און נישט מאכן.
סאו אפשענס איז א מהלך אז איך גיי מאכן געלט בעיסד אויף עפעס א מעין איידיע וואס איך האב אין קאפ וואס ס'גייט מיט די סטאק געשען, און ס'מיינט לאו דווקא אז ס'גייט ארויפגיין. ארויפגיין, אראפגיין סיידוועיס, און דעמאלטס קענסטו מאכן אדער פארלירן, נישט נאר מאכן.
סאו דאס איז אפשענס אויף א גאיע ענין אייני. יא.
יעצט וואס די וויקס זאגט איז וויפיל איז עקספעקטעד ביי די עולם המסחר אז די סטאק מארקעט אין דזשענערל גייט זיך רוקן איבער די נעקסטע שטיקל צייט, סאו למשל, כ'וועל דיר געבן א משל, לאמיר זאגן אז די וועטער עקספערט זאגט, יא, אונז גיימיר דאך יעצט אריין אין ווינטער, משיב הרוח מוריד הגשם, אקעי, לאמיר זאגן די וועטער עקספערט זאגן אז אין די נעקסטע וואך. איז דא א שטארקע מעגליכקייט אז ס'גייט קומען א האריקעין, און ס'איז דא א שטארקע מעגליכקייט אז די האריקעין גייט זיך אדורכרייסן ניו יארק, יעצט פארשטייט יעדער איינער אז געוויסע זאכן וואס מענטשן גייען טוהן כדי זיך צו פראטעקטן פון א האריקעין קען די פרייזן פון די זאכן זייער שטארק ארויפגיין. למשל? האוזהאלד אייטעמס, עסן.
לאמיר זאגן עסן, אקעי, אז מ'גייט נישט קענען קויפן קיין עסן אין די סטארס געהעריג, אקעי, אדער לאמיר זאגן אז אונז וואוינען, איך רעד ניו יארק, פארגעס פון ניו יארק, אדער גיי יא ניו יארק, גיי סיגעיט, אקעי, ס'איז דא דארטן א וואסער, ס'איז שטארקע מעגליכקייט דא אז ס'קומט דורך א האריקעין דארט מיט א טערנעידאו אדער וואטעווער, ס'איז די וואסער גייט זיך צושאקלען אביסל, איז דא א מעגליכקייט אז אסאך מענטשן גייען זיך דערזעהן מיט אסאך וואסער אין די הייזער, ס'זאל זיך נישט מאכן. איז דא מענטשן וואס זיי גייען וועלן קויפן זאמד אראפצולייגן אינדרויסן פון די הייזער, אדער גייען זיי וועלן קויפן באורדס צו קענען באורדן די פענסטערס זיי זאלן נישט קענען דורך שמייסן קיין וואסער אריין אין די פענסטער, וואטעווער ס'איז. דו פארשטייסט אבער אז ס'איז דא א שטארקע מעגליכקייט אז דאס גייט ווערן זייער זייער שטארק זייער שטארקע געברויך אויף די מינע אייטעמס, און לכבוד דעם גייט קען זיין ארויפגיין די פרייזן זייער שטארק פון די אייטעמס, ווייל ס'איז דא א שטארקע דימענד פאר די זאכן. אקעי? ס'איז אין אנדערע ווערטער וואס איז געשען איז, ס'קען זיין ס'גייט געשען ס'קען זיין ס'גייט נישט געשען, אבער די אייטעם וואס ס'ווערט אנגערופן זאמד וואס מ'לייגט אראפ אין פראנט פון א טיר האט באקומען א שטארקע וואלאטיליטי, ביז דאן איז עס געווען אן אייטעם אויף די שעלף וואס איז געווען די פאר מענטשן וואס האבן עס געקויפט יעדע וואך, האום דיפאו האט געקענט אויסרעכענען. פונקטליך וויפיל זיי דארפן האבן פאר דעם, פלוצלינג דארפן זיי האבן סאך מער, ס'דא אסאך א גרעסערע דימענד פאר עס, סאך א גרעסערע געברויך פאר עס, און ס'איז זייער א שטארקע, ס'איז געווארן זייער שטארק וואלעטייל, לעטס פוט איט דיס וועי. וואס מיינט וואלעטייל?
אזוי ווי נישט סטעיבל, נישט שאקלדיג? שאקלדיג, שאקלדיג, יא. די, די, איך טראכט יעצט פון א משל, פארסט אויף די הייוועי, פארסט אויף די טרואוועי, פלוצלינג זעסטו א קאר וואס האט אסאך וואלעטיליטי,

אקעי יעצט איז דא א א די שאלה איז וויאזוי מעזשער איך דאס? וויאזוי ווייס איך וואס ס'טוט זיך? און און און די וויכטיגקייט פון דאס מעזשערן איז ווייל ווי מער וואלעטיליטי ס'איז דא אלץ שטערקער איז דא עקספעקטעד אז ס'קומט א שטארקע מאוו אין די סטאק מארקעט.
אקעי ווי ווייניגער סטעיבל ס'איז. אלס מער שאקלען זיך זאכן? אלס מער שאקלען זיך זאכן, סיי אויף ארויף און סיי אויף אראפ קען עס זיין.
אקעי. כ'האב דיר געגעבן א משל. די פעד גייט רעדן, די טשעירמאן פון די פעד גייט רעדן און גייט האלטן א ספיעטש איבער וויאזוי אינפלעישאן גייט זיין אין די נעקסטע פאר חדשים, וויאזוי אינפלעישאן איז. אקעי? יעצט ווי מער אינפלעישאן ס'איז דא, אלס מער קען עס עפעקטן די סטאק מארקעט. אקעי? סאו, איך ווייס נישט וואס ער גייט זאגן. יעצט איינמאל ער האט עס שוין געזאגט ווייסט שוין יעדער איינער און ס'איז שוין סטעיבל, דאס הייסט יעדער ווייסט וואס ס'טוט זיך, פאר ער זאגט עס אבער ווייס איך נישט וואס ס'טוט זיך. סאו ס'קען זיין ער האט זאגן אז אינפלעישאן גייט ארויפגיין פאר נאך א יאר, ס'קען זיין ער האט זאגן אז ס'גייט זיך סטעיבילייזן לכאורה ביז א האלב יאר. יא, און דאס קען אפעקטן אז די מארקעט זאל ארויפשיסן אדער אראפטראסקענען. און ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז מארגן א גרינעם מיטוואך, א גרינעם דאנערשטאג, און. די זאכן פארן אויף די נארמאלע וועג בדרך העולם, ס'איז דא עפעס א פעקטאר וואס דאס קען אריינקומען די פעקטאר מארגן אכטע צופרי ווען ער גייט רעדן, וואס גייט אלעס צושאקלען. וואס ער גייט אלעס צושאקלען, און איך קען זיצן אין מקווה און שמועסן מיט מיין חבר צו ס'גייט ארויפגיין אדער אראפגיין, אבער ערגעץ גייט עס גיין. יא, אקעי. סאו דאס איז די. דאס איז די וואלעטיליטי.
אקעי. די שאלה איז וויאזוי איך מעזשער דאס. און די וועג וויאזוי איך מעזשער דאס איז דורך א געוויסע זאך וואס ווערט אנגערופן די וויקס. די וויקס איז א אינדעקס, א אינדעקס וואס ס'מעזשערט זאכן. און ס'מעזשערט זאכן לויט די עקספעקטעישאן פון די מארקעט. און די אפשענס פרייזן וואס דארטן איז די מארקעט פון אפשענס איז בעיקר די פלאץ וואס מענטשן וואס זיי האבן אפיניאנס אויף שטארקע דראמעטיק מואווס אין די מארקעט גייען געווענליך צו די אפשענס מארקעט כדי צו קויפן אדער פארקויפן אפשענס, איז דאס די פלאץ וואס מען גייט טרענזעקטן ביזנעס, וואס מען גייט טון ביזנעס, און די פרייזן וואס מען גייט באצאלן פאר די אפשענס, אדער באקומען פאר די אפשענס אויב דו פארקויפסט עס, איז דיירעקטלי רילעיטעד צו לויט די וויקס אינדעקס.
אקעי, סאו די אפשענס מארקעט איז די פלאץ וואו וואס ווערט געשטופט, גע, גע, וואס איז די ווארט וואס איך זוך? די אפשענס מארקעט איז די פעקטער וואס מאכט דארטן אויס, יא, וואס דרייווט יענע מארקעט איז אינסטעביליטי. אקעי, לאמיר מאכן א משל פון אינשורענס, יא, איינער איז א אנסטעיבל דרייווער, ער דרייווט ווי א חי', ער באקומט טיקעטס אין די וועלט אריין, און ער האט שלעכטע קרעדיט, און וואטעווער, מאך, פעינט אים אראפ וועלכע פיקטשער דו ווילסט, פארשטייסט אז די קאר אינשורענס קאמפאני גייט טשארדזשען סאך מער געלט פאר אזא דרייווער. אקעי, ווייל אזא דרייווער האט סאך מער וואלעטיליטי אין זיך, איך ווייס נישט צו ס'גייט געשעהן עפעס צו נישט.
יא. עקזעקט סעים זאך. פאר א די די פעד טשעירמאן גייט רעדן, איז דא א שטארקע מעגליכקייט אז דאס גייט זייער זייער שטארק ווערן אפעקטעד די מארקעט לויט וואס ער האט געזאגט. און די אפשענס מארקעט איז א פלאץ ווי, אה, ווי שטארקע מואוומענטס אין די מארקעט אהער אדער אהין, יא. יענץ איז די זאך, יענץ איז די נקודה דארטן. וואס דארטן צאלט מען פאר די עקספעקטעישן פון עפעס, ווען א סטאק איז ווערט, ווען א סטאק איז ווערט הונדערט דאלער, האט עס א פרייז, די פרייז איז הונדערט דאלער, ס'שמייסט ארויף, ס'שמייסט אראפ, איט דאזענט מעטער, ס'איז ווערט וויפיל ס'איז ווערט, אפשענס איז געבויעט אויף א זאך וואס מען עקספעקט עפעס זאל געשען, מען צאלט ווייל ס'עקספעקטינג עפעס געשען, מען צאלט נישט פאר א זאך. ס'איז נישט כ'האב געקויפט א קאפ, כ'האב עס, ס'איז נישט כ'האב געקויפט א קאר, כ'האב עס, כ'האב א פראמעס, כ'האב א האופ, כ'האב א פיוטשער, כ'האב א עקספעקטעישן, כ'האב א עקספעקטעישן אויף, כ'האב א עקספעקטעישן און איך קויף א אפשן קאנטראקט האב איך געקויפט א פראמעס פון איינער וואס אויב מיין עקספעקטעישן זאל זיך ארויסשטעלן צו זיין גערעכט באקום איך דאס וואס איך האב געדארפט באקומען פון יענעם. אה אקעי.
סאו כדי צו צו מעזשערן די פרייזן וואס מ'צאלט. דארף מען וויסן וואסערע ריסק נעמט דער וואס פרעגט דיך די פראמעס, און און ווי שטארק האסט די וואס די קויפסט די פראמעס די מעגליכקייט אז ס'זאל טאקע געשען. סאו כדי דאס זאל קענען געשען איז דא א מעזשערמענט וואס ווערט אנגערופן די וויקס. אבער די וויקס איז פאר די גאנצע דזשענערל מארקעט. אין אנדערע ווערטער ס'איז פאר די עס ענד פי פייוו האנדרעד, פאר די פאר די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די יונייטעד סטעיטס, וואס אויף דעם איז דא די וויקס. די די די וויקס אינדעקס וואס די וויקס אינדעקס זאגט דיך די פולס לעטס סעי מ'קען טשעקן די פולס פון די מארקעט ווי שטארק וואלעטיליטי ס'איז דא. יא סא א שטיקל אריכות אין א הסבר אויף וואס די עס ענד פי פייוו האנדרעד איז איז אויף גוט געלט נומבער זעכצן אבער דא פאר אונז איז אז היות די אפשענס מארקעט גייט בעיסד אויף א הבטחה אויף עפעס וואס גייט זיין אויף א אז די מארקעט גייט געבן א ריק אהין אדער א ריק אהער. ס'איז א עמיצער עקספעקט אז ס'גייט אזוי געשעהן, און מ'האנדלט אויף דעם סמך, יא? ס'איז א פעיר סטעיטמענט? מ'האנדלט אויף דעם סמך. מ'האנדלט אויף דעם סמך. אויף דעם עקספעקטעישן, במילא איז גאר וויכטיג אזעלכע אינדעקסעס, אזעלכע טולס וואס מעסטן צו די מארקעט גייט זיך שאקלן אדער רוקן אהער אדער אהין, ווייל דא דא דא דא שפילט זיך אפ די מקח וממכר פון די אפשענס מארקעט, די עקספעקטעישן פון די. יא, אבער יעצט טראכט אריין נאך א זאך, פנחס, אז פון די אנדערע זייט ווען. דו גייסט קויפן א אפשן ווייל דו האלטסט אז ס'גייט עפעס געשען, איז דארפסטו וויסן אז דיין האלטן אז ס'גייט עפעס געשען דארף זיין אזוי שטארק געהאלטן אז ס'גייט עפעס געשען נאך אסאך מער ווי דו צאלסט מיט אזא הויעכע וויקס. כ'האב נישט פארשטאנען. נאכאמאל, כ'האב דיר מסביר געווען אז ווען די וויקס איז הויעך מיינט עס צו זאגן אז מ'עקספעקט א ריזיגע מאוו.
יא. סאו דו שטעלסט דיך מיט מיט די אלע עקספעקטערס פון א ריזיגע מאוו און דו קויפסט א אפשן. יא. אקעי, פארשטייט זיך אז ווען וויקס איז הויעך גייסטו צאלן אסאך פאר די אפשן ווייל ס'איז עקספעקטעד א מאוו.
יא.
סאו כדי דו זאלסט נישט דערלייגן געלט דארפסטו עקספעקטן אסאך א גרעסערע מאוו ווי דעם וואס דו צאלסט פאר די אפשן. נעם א משל א קאר, יא, לאמיר זאגן אז דו ביסט א אגרעסיוו דרייווער, אקעי כ'גיי נישט זאגן דו, איים סארי, אקעי. איינער איז א אגרעסיוו דרייווער און ער ווייסט הונדערט פראצענט אז אין די נעקסטע חודש גייט ער האבן עפעס א עקסידענט וואס ס'גייט אים מסתם מאכן א שאדן פון צען טויזנט דאלער, אקעי ס'איז א פאני משל באט לאמיר זאגן, סאו ער ווייסט אז ער גייט האבן א עקסידענט וואס ס'קאסט צען טויזנט דאלער צו קאווערן און ער גייט קויפן אינשורענס אז די צען טויזנט דאלער זאלן נישט זיין געקאווערט, קאלט ער זיין אינשורענס בראוקער און די אינשורענס בראוקער זאגט יא כ'האב פאר דיך א גוטע פאליסי, וויפיל קאסט עס? צוועלף טויזנט דאלער.

זיי האלטן אז זיי זיי האלטן אז די מארקעט גייט ארויפגיין, און לאמיר זאגן זיי זענען גערעכט, און לאמיר זאגן ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז טאקע ארויפגעגאנגען, און זיי דרייען זיך ארום אן א קאפ. כ'פארשטיי נישט ווי דא איז געשען. כ'האב געהאלטן אז די מארקעט גייט ארויפגיין.
די מארקעט איז טאקע ארויפגעגאנגען. כ'האב געקויפט אפשענס ווייל די מארקעט גייט ארויף גיין. כ'האב לכאורה געדארפט מאכן געלט. און איך האב דערלייגט. וואס איז פשט? פשט איז ווייל זיי האבן געצאלט אזוי סאך פאר די אפשענס אז ס'איז נישט געווען גענוג די מאוו אין די מארקעט צו אפמאכן סיי די געלט וואס זיי האבן געצאלט און סיי נאך א רווח.
אהה אהה. און דאס איז אנפארטשענעטלי נישט איין סטארי נישט צוויי סטאריס, מעני מעני סטאריס וואס כ'האב געהערט פון מענטשן וואס זיי דערלייגן האבן דערלייגט געלט אין אפשענס און זיי זענען געווען גערעכט אויף די. סייד פון די מארקעט. די מארקעט גייט טאקע ארויפגיין, די מארקעט גייט טאקע אראפגיין, אבער צום סוף האט ער דערלייגט געלט. ס'הייסט אז אפילו די מארקעט גייט, אפילו דער, לאמיר זאגן אפילו איך בין גערעכט געווען מיט מיין פרעדיקשן וויאזוי איך שאץ אז וואס ס'גייט געשען מיט די מארקעט, און וואס דאס טייטשט לכאורה וואלט איך געדארפט מאכן געלט, בכל זאת האב איך נישט געמאכט קיין געלט.
עקזעקטלי, און. סאו איך הייב אן זען פארוואס די אפשענס מארקעט איז אזוי קאמפליקעיטעד, פארוואס ס'איז מסוכן זיך צו דרייען דארטן. אן קיין געהעריגן דזשי פי עס, אן געהעריג פארשטיין וואס דארטן גייט פאר, און ווי מען קען אלץ גיין ראנג, דארף מען וויסן וואס נישט צו טון. און כ'וועל דיר זאגן נאך מער, גיי יעצט אויף די זייט פון די פארקויפער, די פארקויפער פון איין זייט זאגט ער, wow, קוק אן ווי הויעך די וויקס איז, מען צאלט יעצט אסאך געלט פאר די אפשענס, לאמיך גיין פארקויפן אפשענס, און ער גייט און ער פארקויפט אפשענס, און ער קען טאקע מאכן זייער שיין געלט פון עס, און ער האט אסאך א גרעסערע טשענס צו פארדינען ווי איינער וואס ער קויפט אסאך מאל, אבער פון די אנדערע זייט איז דאך דא א סיבה פארוואס די וויקס איז הויעך,
און דו דארפסט זיין פריפעירד אויב יענע סיבה ארבעט קעגן דיר זאלסטו נאך אלץ ארויסוואקן מיט רווח. חיים, וואס טוט זיך מיט, איך ווייס אז דיין קורס, די קורס וואס דו גיבסט אקעי, ארום יעצט די תקופה, די לעצטע פאר קורסעס וואס דו האסט געגעבן איז געווען ממש וועגן דעם, וועגן די נושא, יא? א גרויסע חלק פון די קורס קאווערט דאס ווייל דו דארפסט פארשטיין ווען מען פארשטייט דאס עפענט זיך דיר אויף אסאך נייע אפערטוניטיס וויאזוי צו פארדינען געלט אין די מארקעט אויסער פון נאר די מארקעט זאל ארויפגיין און די מארקעט זאל אראפגיין. ס'דא נאך אסאך וועגן וויאזוי דו קענסט דא מאכן געלט. און און ביי די וועי כ'האב נישט געטאטשט אימפלייד וואלעטיליטי אויב דו ווילסט קען איך דאס אויך טאטשן פאר א מינוט, אימפלייד וואלעטיליטי וויקס איז מער די מארקעט אין דזשענערל, אימפלייד וואלעטיליטי קענסטו אויך קוקן אויף יעדע סטאק, למשל פאר א קאמפאני גייט אנאונסן א ערנינגס, זיי גייען אנאונסן וויפיל זיי האבן פארדינט, זיי גייען אנאונסן וואס די, עפעס א מעידזשער אנאונסמענט פון די קאמפאני, די סטאק מארקעט ווייסט אז דא קומט א מעידזשער אנאונסמענט, וואס ס'קען ארויפשיסן די סטאק אדער אראפשמייסן די סטאק, און דעמאלטס קען ווי מער ס'איז עקספעקטעד א דרעסטיק אנאונסמענט וואס ס'קען מאוון זאכן, אלץ מער גייט זיין אימפלייד וואלעטיליטי מיינט די וואלעטיליטי פון וואס ס'גייט עפעקטן די סטאק און דאס גייט עפעקטן די אפשענס פון די סטאק. אהא אקעי. לאמיך פרעגן חיים סתם פאר אינטערעסאנטקייט אויב איך מעג. אין די קורס, וויפיל פראצענט פון די קורס דעקט אזא מין נושא? למשל די נושא וואס דו האסט יעצט געזאגט וויקס און וואלעטייל. אימפלייד וואלעטיליטי.
וויפיל פראצענט פון די קורס וואס דו געסט איז געווידמעט פאר דעם, פאר אזא דיטעיל? ס'איז א ריזיגע חלק פון די קורס געווידמעט פאר דעם, אבער נישט אייביג הייסט עס אזוי. כ'וועל דיר געבן א משל. כ'האב עס טרייען צו מאכן סימפל, אקעי? ס'איז א קאמפליקעיטעד סאבדזשעקט, אבער כ'וועל עס טרייען צו מאכן סימפל. נעם א ספרעד, ספרעד, וואס אויף אידיש מיינט ספרעד, דו ביסט מער די עקספערט אין אידיש, וואס מיינט ספרעד?
וואס מיינסטו דערמיט? לאמיך הערן וואס. נישט קיין ספרעד וואס מ'שמירט אויף ברויט. אזוי ווי א דאקומענט וואס ס'האט אינפארמעישאן אויף זיך. ניין, א ספרעד, א ספרעד איז אזוי ווי א צווישנשייד.

בעיסד אויף א אנאונסמענט פון די פעד טשעירמאן מארגן. אדער ווי דו האסט פריער געזאגט אז סקומט א שטורעם ווינט אין פלארידע, איך ווייס נישט ביי די קאוסט, און מענטשן קויפן זאמד אין גרויסן יעצט.
אקעי, סאו לאמיר זאגן אז איך איך וויל פארקויפן אין פלארידע די זאמד ווייל דארטן גייט מען צאלן אסאך געלט פאר עס, און איך קען עס קויפן אין טעקסאס ווי ס'קומט נישט קיין שטורעם אדער קיין ס'האט נישט קיין שום ריסק פון א האריקעין און דארטן קען איך עס קויפן פאר ביליגער סאו איך קען עס דא קויפן פאר ביליג און קויפן דארט פארקויפן דארט פאר טייער דאס איז די ספרעד וואס איך קען פארדינען אקעי לענינינו ס'איז די רווח וואס איך קען מאכן די רווח וואס איך קען מאכן וועגן די ספרעד איז די רווח סאו לאמיר זאגן אז אז די פעד טשעירמאן גייט רעדן לאמיר זאגן נעקסטע וואך. דינסטאג גייט די פעד טשעירמאן רעדן, און אלע אפשענס וואס עקספייערן נאכדעם ווען די פעד טשעירמאן רעדט איז זייער טייער ווייל ס'האט א הויכע וואלעטיליטי.
אלע אפשענס וואס גייט עקספייערן די וואך, אלע אפשענס וואס גייט עקספייערן די וואך איז איז איז האט גארנישט צו טון מיט דעם וואס די פעד גייט אנאונסן. סאו די וואכעדיגע אפשענס האט מער א רואיגע וואלעטיליטי. ווי די נעקסטע וואכעדיגע אפשענס.
אקעי. סאו אפשר קען איך גיין און טון עפעס א מינע מאוו פון דעם, עפעס א מינע טרעיד, פון קויפן די צוויי צוזאמען, אדער קויפן איינס און פארקויפן איינס, איינס קען מיך געבן א געוויסע אמאונט פון וואלעטיליטי און איינס קען מיך געבן ווייניגער וואלעטיליטי, איינס קען איך פארדינען און איינס קען איך מאכן, דאס ווערט אנגערופן אלס ספרעדס, און א גרויס חלק פון די קורס רעדט מען וויאזוי מען מאכט געוויסע מינע ספרעדס זיך צו פראטעקטן איין פאזישן די אנדערע פאזישן אז מען זאל קענען צוזאמען מאכן א גוטע פאזישן צו זיין די ווייניגסטע ריסק עקספאוזט סאו דארטן איז אויך א גרויסע ווען מען רעדט פון די מינע זאכן רעדט מען אויך פון וואלעטיליטי.
צו מאכן א גוט געשעפט.
מאכן א גוט געשעפט יא. יא כ'זאג נאר לגבי האסט מיך געפרעגט וויפיל מען רעדט פון וואלעטיליטי, וואלעטיליטי איז א שטארקע פיס פון די פאזל, וואס למחצה לשליש ולרביע וואס מען טוט מוז מען אייביג נעמען אין קאנסידערעישאן דאס אויך, און אויב איינער איז אינוואלווד אין אפשענס אן דעם וואס ער קוקט אויף די וואלעטיליטי, הי איז מעקינג א ביג מיסטעיק.
סאו ווען הייבט זיך אן די נעקסטע קורס רייד ס'הייבט זיך אן איבער א נייע יאר? כ'גלייב נישט אז דו האלטסט יעצט אינמיטן א קורס, ס'געווען יא ס'געווען יום טוב אינמיטן. ניין צופעליג האלט מען אינמיטן עפעס א קורס וואס האט זיך שוין אנגעהויבן סוף זומער. און מען גייט מ'וועט שוין ממשיך זיין יעצט, אבער ס'פאנגט זיך אן א נייע קורס יעצט, יא נעקסטע וואך פאנגט זיך אן בעזר השם א נייע קורס תשפ ג, די ערשטע קורס פון תשפ ג, איטס ווערי עקסייטינג, ס'איז א קורס וואס ס'איז צוגעלייגט געווארן אסאך זאכן וואס איז נאך נישט געווען ביז יעצט, און איך בין זייער עקסייטעד פאר די נייע קורס, און ברוך השם מענטשן סיינען ארויף, ס'איז נאך דא אפאר פלעצער מיין איך, באט מענטשן סיינען ארויף זייער זייער, מענטשן האבן ארויפגעסיינט שוין פאר יום טוב, מ'איז ארויף אויף א וועיטינג ליסט, אבער ס'גייט זיך ס'גייט זיין.

אדער די וועיטינג ליסט. ס'איז נאך דא עפעס פלעצער, ס'איז נאך דא עפעס פלעצער, מ'האלט מ'האלט יעצט ממש נאך יום טוב, מ'דארף אנהייבן צו איבערגיין נאכאמאל מי ומי האורחים מסדר זיין די זאך, באט אויב איך האב נישט קיין טעות פאר יום טוב האט מען ארויסגענומען ס'איז נאך דא אפאר ממש געציילטע פלעצער.
אקעי, סאו וואס איז די נומבער זיך איינצושרייבן? יא, מ'קען שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו, עיט פייוו וואן.

קלאוס. אקעי, איטס די נומבער איבערצולאזן שאלות פאר די פראגראם פאר גיט געלט. פאר גיט געלט איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, שיקן א טעקסט, אדער צו עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם.
געוואלדיג, און זאל עס זיין מיט אסאך הצלחה, נאכאמאל א גרויסן שכח ר' חיים. מיי פלעזשער.